כרגיל אויף אפלערנען א פסוק אין חומש פון פרשת השבוע מיט פירוש רשי, וואס דאס אויכעט פארבינדן דאס מיט ענין הגאולה, וואס ביאת משיח צדקינו איז אויכעט פארבונדן פון מחה תמחה און מחה אמחה את זכר עמלק זכר עמלק, וואס דאס איז אויכעט געזאגט געווארן אין די נבואה פון היינטיגע סדרה,

און האט עס מבאר געווען אזוי ווי ראשית גוים עמלק ער איז געווען דער ערשטער איז דערפאר איז זיין עונש הכי גרוע, על דרך זה אויכעט ביי וירא את הקיני זאגט ער אויכעט ניט א ראיה און ער האט געזען דערפאר וואס איז בשכנות צו עמלק'ן וואס לכאורה איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיג. פארוואס דארף דאס רשי ארויסנעמען מפשוטו של כתובים און טייטשן אז וירא ישראל שכן לשבטיו מיינט מען דאס ראיה כפשוטו, וירא בלק גלייך אין אנהייב צו ראיה כפשוטו, און אז ס'קומט צו וירא את עמלק איז דאס נישט פשוטו של מקרא? און ווי מען געפינט טאקע אין פשטני המקרא ווי דער רשבם און רמבן וכיוצא בזה טייטשן וירא את עמלק ער האט דאס דערזען עמלק, על דרך זה כאמור אויכעט ווען ער טייטשט אפ וירא את הקיני ער האט אים דערזען זיין מעמד ומצב אז ער וועט ניצול ווערן, פארוואס קען מען דאן ניט טייטשן וירא את הקיני ער האט דערזען די בני יתרו? און ווי אויכעט ווי פשטני המקרא טייטשן טאקע אזוי אויך. פונקט אזוי ווי ס'דא איז די שאלה אויף וואס רש י איז מפרש און ניט פארשטאנדיג פארוואס ער איז ניט מפרש אזוי, איז דא אויכעט די קשיא הידוע לאידך גיסא אז ס'דא א קלאץ קשיא אין פסוק אין די סדרה וואס ווארפט זיך אין די אויגן, און רש י לכאורה באווארנט עס ניט וואס כמדובר כמה פעמים. וויבאלד אז רש י זאגט אז ער איז מפרש פשוטם של כתובים, דארף בשעת א בן חמש למקרא לערנט פשוטם של כתובים, דארף ביי אים ניט בלייבן קיין דבר בלתי מובן, וואס דאס איז די הוכחה אויף דערויף כמדובר כמה פעמים, אז ס'איז דא א דא א זאך וואס מ'קען נישט מפרש זיין דעם פשוטם של כתובים, איז רש י זאגט רש י בפירוש לא ידעתי. כאטש אפילו על דרך הדרוש ועל דרך הרמז איז דא אויף דערויף א ביאור ווי מען געפינט אימער דרשי רזל, וויבאלד אבער אז ס'ניט פשוטם של כתובים זאגט רש י בלויז זיין פירוש על התורה, אז דער מקום דער ארט אין תורה ווייסט רש י ניט ווי אזוי מען קען אים מפרש זיין אין פשוטם של כתובים. וואס די קשיא וואס ווארפט זיך אין די אויגן, והכי. פשוטו, אין פשוטם של כתובים, מען געפינט בשעת בלעם האט געדארפט נבואות זאגן, איז ווי אזוי געווען דער סדר, פריער האט ער געזאגט צו בלקן ער זאל אויפשטעלן א מזבח, און ניט איין מזבח נאר שבעה מזבחות, און בשעת ס'איז געווען דער מזבח, די מזבחות, דערנאך האט מקריב געווען די קרבנות, האט דעמאלט בלעם געזאגט צו דעם אייבערשטן אז ער האט מקריב געווען קרבנות שבעה מזבחות, און דאס איז געווען די הכנה אז זאל זיין ויקר אליו אלקים, אז זאל זיין דערנאך זאל ער באקומען א נבואה מלמעלה, און וואס דעמאלט איז געווען וישא משלו איז ער געקומען און האט געזאגט די און די נבואה, וואס אזוי געפינט מען ניט איין מאל נאר אלע ערשטע דריי מאל. וואס בלעם האט געזאגט נבואות, איז ביי יעדער מאל געווען די הכנה אז פריער זאל זיין א מזבח מיט קרבנות, און דער בן חמש למקרא פארשטייט עס, נוסף אויף פשוטם של כתובים דא גופא, אז נאך דערויף בשעת בלעם איז געקומען צום אייבערשטן האט ער געמאכט די הקדמה אז ער האט אויפגעשטעלט דעם מזבח, ער איז מקריב געווען קרבנות, האט מען שוין געלערנט פריער דער גאנצער ענין קרבנות גאנץ ספר ויקרא אז קרבנות איז דאס א ענין של נחת רוח למעלה ביז נאך אין ספר בראשית א וירח הויה את ריח הניחוח פון נח'ן איז אט א דעמאלט איז געווארען ביטול הגזירה און ס'איז געווארען אלע המשכות כל הברכות. בשעת מען קומט צו דער נבואה הרביעית ווי דער רמבן פירט, רופט עס אן, וואס דאס איז כולל א נבואה ארוכה ביותר, פון אחרית הימים מיט די גאנצע אריכות פון דרך כוכב מיעקב, און דערנאך וירא את עמלק, און דערנאך וירא את הקיני, און דערנאך די נבואה וועגן אשורן, און פאר דערויף איז ניט געווען קיין בנין מזבח און קיין הקרבת קרבנות. וואס ממה נפשך, אויב אזא מין נבואה ארוכה מיט אזויפיל פרטים און מיט פארשידענע פעלקער, דאס א נבואה וואס פארבונדן מיט אידן, א נבואה וואס איז במיוחד וועגן עמלקן, א נבואה במיוחד וועגן קיני, א נבואה במיוחד וועגן אשור, קאן זיין אן קרבנות און אן מזבח, און וואס איז געווען דארטן דער ענין אז ס'האט נישט געקאנט זיין דער וואס זאל זיין דער נופל וגלוי עינים ויודע דעת עליון נישט איידער פריער מקריב זיין בויען די שבעה מזבחות און מקריב זיין קרבנות וואס כמדובר דאס איז נישט א קשיא על דרך הדרש דאס איז א קשיא אין פשוטם של כתובים מוז דאס רש י באווארענען און מ'געפינט נישט לכאורה אין רש י קיין באווארעניש אויף דעם. מיט נאך כמה דיוקים וכפי שיבואר לקמן. בנוגע פירוש רש י על התורה האט עס רש י באווארנט מיט א קורצן פירוש וואס רש י שטעלט זיך אויפן פסוק אינעם זעלבן קעפיטל כ ד אין פסוק י ד וואס דארטן שטייט אין פסוק ועתה הנני הולך לעמי וואס דא איז אויך די שאלה לכאורה האט געדארפט שטיין הולך למקומי. ווי שטייט דערנאך ווייטער אז בלעם איז געגאנגען למקומו וואס איז דא לעמי, טייטשט רשי אפ וואס הייסט הולך לעמי, אז בלעם האט געזאגט בלקן ער זאל וויסן זיין אז איצטער איז בלעם געווארן גלייך לעמי מיט אלע אנדערע מענטשן פון זיין פאלק, ער איז געווארן ווי רשי טייטשט אפ נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו, געווארן אויס נביא. על פי זה ווערט דאך די שאלה ווי אזוי איז דערנאך געקומען וישא משלו, ס'ווערט אבער אויכעט פארענטפערט אז ער האט דעמאלט נישט געקאנט הייסן בלקן מאכן א מזבח און מקריב זיין קרבנות, ס'וואלט געווען ללא תועלת וויבאלד ער האט שוין מודיע געווען אז נסתלק הקדוש ברוך הוא פון אים, וואלט אים גארנישט נישט אויפגעטון, דארף דאס רשי נישט באווארענען פארוואס נישט געווען קיין מזבח, אז נסתלק הקדוש ברוך הוא פארשטייט א בן חמש למקרא אז דער מזבח טוט גארנישט נישט אויף. ווערט אבער על פי זה די שאלה ווי אזוי איז געווען וישא משלו איז דאס אויך נישט קשה ביי א בן חמש למקרא ווי אזוי איז געווען דער סדר פריער ביי וישא משלו נבואה קען זיין אויף צוויי אופנים אז דער נביא הערט דעם דבר השם ובו בשעה גלייך זאגט ער עס. ס'קאן זיין אז פריער הערט ער און דערנאך זאגט ער דאס לאחר זמן. ביי משה'ן איז געווען דער סדר ווי רש י האט געבראכט אין פרשת יתרו, שבחו של משה, אז גלייך ווי ער האט געהערט דבר השם איז ער גלייך געגאנגען און געזאגט די אידן. איז דאך א סימן אז דאס איז א שבח פון משה'ן, נישט דאס אז דאס מוז אזוי זיין אנדערש קען נישט זיין קיין נבואה. בנוגע צו בלעמ'ן דארף מען ניט ברענגען קיין ראיות ממקום אחר אין דעם פסוק גופא איז דא ראיות אין פסוק שטייט ווי אזוי געווען דער סדר בלק ובלעם האבן געמאכט מזבח מקריב זיין די קרבנות דערנאך איז בלק ושריו געבליבן ביים מזבח בלעם איז אוועק געגאנגען אין מדבר אדער לקראת נחשים און דארט האט ער געהאט די נבואה ויקרא אלקים אל בלעם. דערנאך איז ער געקומען צוריק און האט דאס דערנאך געזאגט בלק'ן. במילא זעט מען אז ביי בלעמ'ן איז געווען דער סדר אז נישט בשעת מעשה, די נבואה האט ער באקומען אין איין ארט, דערנאך איז ער געקומען צוריק צו א צווייטן ארט און דארט האט ער געזאגט די נבואה. צי ס'איז געווען דעם זעלבן טאג צי אויף מארגן צי אין א שעה ארום, אין פשוטו של מקרא זאגט ער וועגן דערויף ניט. דאס וואס ער זאגט אבער יא אין פשוטו של כתובים אז ס'איז נישט געווען גלייך, ווארום דאס איז געווען אין מדבר, און בלק ושריו זענען געבליבן אלץ לעבן די מזבח ווי ער דערציילט מיט ביי די אלע דריי מאל, און דערנאך איז ער בלעם געקומען צוריק וישא משלו ויאמר. במילא אז דא אויכעט, דא האט בלק האט אים מפסיק געווען געפרעגט א שאלה און זיך געטענה'ט מיט אים. אבער דער וישא משלו איז נישט געווען וואס ער האט איצטער געהערט וואס ער בפירוש געזאגט נאך דערויף הנני הולך לעמי האט ער מער קיין נבואה נישט באקומען במילא פון וואנעט קומט וישא משלו פונקט אזוי ווי דעמאלטס ער האט געהערט אין מדבר און נאכער דערציילט בלק'ן דארף דאס רש"י נישט באווארענען ס'איז פשוט בפשטות הכתובים. במה דברים אמורים, אייב מען פארבינדט דאס נישט מיט א מאורע חדש, אייב מען זאל טייטשן וירא את עמלק און דעמאלט וישא משלו, קען מען זיך נישט זאגן אז ער האט דאס געהערט אין מדבר, דאס איז געווען איידער ער האט געהערט געזען עמלקן. אייב די פשטני המקרא טייטשן אז וירא את עמלק אז ער האט זיך נסתכל געווען אין עמלקן, דערזען עמלקן. ווי אזוי ער זיצט אין הר הנגב, און דער דאס האט ער מעורר געווען וישא משלו, ווי קען דאס זיין אז נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו על דרך זה וירא את הקיני, טייטש רש"י נסתכל בגדולתו של יתרו, נישט אז ס'איז פארבונדן מיט א ריאה וואס ער האט געזען בעיני בשר, קיני האט עס ער מעורר געווען אויף א נבואה, ער האט מער קיין נבואה נישט געהאט. מער ניט נסתכל בגדולתו של יתרו, ווען איז דאָס געווען, נאָר דעמאָלט ווען ער איז געווען אין מדבר. אָט דאָס וואָס אין פּסוק שטייט עס באַזונדער, דערפאַר וואָס דאָס איז פאַרבונדן, דער וישא משלו איז פאַרבונדן וואָס נסתכל בפּורענותו של עמלק, די נבואה איז פאַרבונדן וואָס נסתכל בגדולתו של יתרו, אָבער ניט דאָס איז פאַרבונדן וואָס נאָך דערויף ווי בלק האָט מיט אים גערעדט. און נאך דערויף ווי ער האט געזאגט הנני הולך לעמי האט ער דעמאלט געזען עמלק'ן וואס דערפאר איז דאס מוכרח און אט דאס זעט מען ווי אזוי אין פירוש רשי איז אלס באווארנט וואס די קשיא וואס מען זוכט אין פשוטו של מקרא היתכן וישא משלו ויאמר אן א מזבח אן קרבנות קען ער באקומען נבואה אן דעם וואס ער האט געדארפט ווייל דאס איז וואס ער האט נישט געדארפט האבן. רשי באווארנט אז און בדרך ממילא ווערט עס פארענטפערט. רשי באווארנט אז נאך די דריי מזבחות איז שוין ער נישט געווען קיין קלוגע נבואה ביי בלעם'ען, און ער האט נישט געהייסן מאכן מזבח ווארום ער האט געוואוסט אז נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו מכאן ולהבא איז ער פונקט לעמי במילא ווערט דערנאך די שאלה בנוגע וירא את עמלק וירא את וירא את הקיני על דרך זה בנוגע צו אשור, קען מען נישט טייטשן אין פשוטו של מקרא דאס אזוי ווי וירא בלק וירא את ישראל, דערפאר וואס דעמאלט קען מען נישט טייטשן אין פשוטו של מקרא דא דער פסוק אליין באווארנט אז ס'איז געווען הולך לעמי פאר דערויף, און במילא די אלע זאכן וואס דערנאך איז געווען האט ער געהאט פון פריער, איז אויך דער וירא את עמלק אויך געווען ווען ער איז געווען במדבר.